אז ווען א מענטש וויל טון א גרויסע זאך, וואס איז נגיע פאר זיין גאנצע אידישקייט, כגון, כאפט אלץ דער רבי אן דער משל, כגון, לנסוע לצדיק האמת, איך שוין שוין געשלאפן, גאנץ יו, יעדע מאל דער רבי וויל זיך אויסדרוקן עפעס א מענטש וויל טון א גרויסע זאך פאר, א גרויסע זאך אין עבודת השם, למשל, כאפט אלץ אן דער רבי דעם משל, למשל, ער וויל פארן צום צדיק אמת, קומט אים מניעות, קומט אים שוועריקייטן. זאגט דער רבי, אלע מניעות קען מען קען מען דורכברעכן, די עיקר מניעה איז ווען דער מענטש אליינס האט א מניעה, מה שליבו חלוק על ה'. מושי, ברענג מיר א ליקוטי מוהר"ן. דארט אויבן. די אנדערע, די אנדערע. אנדערע שעלף. נעקסטע שעלף. אויבן, אויבן. ועיקר מניעה מה שליבו חלוק על השם. די הארץ אליינס הייבט אים אן אום, יא פארן, נישט פארן. יעדע זאך איז אזוי, א מענטש האט א מניעה צו גיין דאווענען, די בעל הבית לאזט אים נישט גיין דאווענען, ער מוז זיין אין די ארבעט. וואס האב איך מיט די בעל הבית? שכוח, וואס האב איך מיט די בעל הבית?

אַלע מצרים האָט דער אײבערשטער געהײסן מ'זאָל שפּריצן אױפֿן שװעל, דעמאָלט זענען געקומען נעמען ייִדישע קינדער. עס דאַרף אַ מענטש גוט װיסן, אַ יונגערמאַן האָט חתונה, ער דאַרף ברענגען פּרנסה, נעמט זיך אונטער צו ברענגען פּרנסה, דאַרף מען פֿאָרן אין זײַן שטוב. אָבער דאָס מײנט נישט צו זאָגן, דאָס מײנט נישט צו זאָגן, אַז איך נעם יעצט, איך װער אַ קנעכט. דאָס מײנט נישט צו זאָגן, אַז איך װער אַ קנעכט. בריחתו אדון אדון מן אלה כבוד השם בין איך דיין קנעכט, איך בין א קנעכט פון דעם אייבערשטן. איך בין א קנעכט פון דעם אייבערשטן, איך דין דעם אייבערשטן, צופרי דארף איך דאווענען שחרית, און נאכמיטאג דארף איך דאווענען מנחה, און ביי נאכט דארף איך דאווענען מעריב, און קיינער אין די וועלט קען מיר דאס נישט מעכב זיין. אבער א מענטש האט א מניעה, דער רבי זאגט, צווייטע חלק, סימן, מ"ו. אבער א מענטש האט מניעות צו דאווענען. מלחמות גדולות זאל א מענטש האבן, מחשבות ובלבולים וויאזוי ער קען גיין דאווענען, אבער די מניעות, די עכטע מניעות איז, עיקר מניעה איז זאגט דער רבי מה שמוחו וליבו חלוקים מהשם יתברך או מהצדיק ווייל אפילו אז ער צוברעכט שוין די מניעה אבער זאגט דער רבי כגון א מענטש האט מניעות שהמניעות שיש לכל אחד לעבודת הבורא יתברך שמו כגון לנסוע אל הצדיק האמת און לכל אחד ואחד נדמה לו יעדעם דאכט זיך שהמניעות שלו גדולים יותר משל חברו איך האב טאקע מניעות זאגט דער רבי מען געט פאר יעדן איינעם מניעות כפי כוחו, וויפיל ער גייט עס קענען. ובאמת אין שום מניעה, ווייל די מניעה אליינס איז דער אייבערשטער. אבער וואס איז יא א מניעה? המניעה הגדולה שבכל המניעות, איז מניעת המוח, ווען דער מענטש אליינס טראכט, וואס דארף איך גיין? וואס דארף איך, דארף איך אן דאווענען מיט דער רבי? ער האט שוין, ער האט שוין אוועקגעגאנגען פון זיין דזשאב, פון זיין אפיס, ער לויפט אין בית מדרש דאווענען. מען דארף מיך יא, מען דארף מיך נישט, מען הערט מיך אויס, מען הערט מיך נישט אויס, וואס האב איך צו דאווענען, דאס איז א מניעה, ווייל אז די מענטש אליינס קען זיך אויף דעם נישט שטארקן, מען הערט מיך נישט אויס, דער יצר הרע קומט צו א מענטש, די מיינסט איינער הערט אויס דיינע תפילות, די מיינסט מען דארף דיך, גיי צוריק אין אפיס, גיי צוריק ארבעטן, גיי ברענג פרנסה, עס איז א שאד, מען הערט דיך נישט אויס, מען דארף דיך נישט, דאס איז די גאנצע טריק פונעם יצר הרע, ער נעמט א מענטש, ווארפט אים אראפ אין עבירות.

שטינקט פון עבירה, ביסט א עקלדיגע מענטש, מען עקלט זיך פון דיר, און די מאכסט נערוועז יעדן איינעם, און די ברענגסט אבער רייס, בריאות, און קומט נאך צו איינער און זאגט אים טאקע מוסר, וואס ביסטו געקומען דא, און ווייסט דאס, און קומסט נישט דאווענען, און און מען ווערט נאך מען צוברעכט נאך אין אים, פשי, וואס מ'טוט מיט קינדער, קומט א טיטשער, און ווארט, איך האסט נישט וואס צו רעדן, וואס האסטו צו רעדן. אז מ'איז מקורב צום הייליגן רבי'ן, האסט חומר קענסט האלטן דרשות א גאנצע טאג און א גאנצע נאכט רעדן און רעדן און רעדן ווער ס'הייבט אן צו לערנען דעם רבינ'ס ספרים מיט אשר בנחל, ער האט דיבורים וואס גרויסע מענטשן האבן נישט. דאס האב איך אלע יארן געזען דא. ווער איז אמאל געקומען דא אין היכל הקודש און אנגעפאנגען אביסל לערנען מוהראש'ס ספרים? וגם אני בחלומי.

שכל תלמיד שנתקרב על ידו לרבינו, יעדער תלמיד וואס איז מקורב געווארן דורך מוהראש צום רבי'ן, הוא בעצמו נעשה חידוש נפלא, בקי נפלא בדברי רבינו ז"ל, חי מטייל בכל חלקי התורה הקדושה, שפאצירט אין די גאנצע תורה, מתמיד בתפילה והתבודדות, און מזה יכול להבין מרחוק את מעלת הצדיק בעצמו, קענסט עס זען אביסל. קוקסט אויף, קוקסט אויף מוהראש האסטו גארנישט געזען. אבער האסט געזען, וואו, וואס געשעט דא מיט מענטשן וואס הייבן אן און בחוש מעיד דאס גודל עוצם גדולת מעלתו, קירובו את אנ"ש וקירובו שקירבם לדעת רבינו. מ'זעט דער מענטש מיט די דרגא של הקטן והפחות, דער קלענסטער אין דער ווייניגסטער, יש דיבורים כאלו באמונה בגילוי אלוקות, האט אזאנע דיבורים אין אמונה אינעם שפירן דעם אייבערשטן, אשר מתאימים, וואס פאסט, רק לצדיקים איומים הקדמונים כמו תלמידי בעל שם טוב והמגיד. די ערשטע מאל איך האב עס געליינט, דאס איז דאס האט מיך מקרב געווען, איך זאג טאקע? דאס הייסט יעדער פחות יעדער וואס קומט בלאנדזשעט נאר דא אריין אין היכל הקודש און הייבט אן פאלגען איז נאך א שטיק צייט האט ער דיבורים וואס וואס וואס וואס וואס מ'האט געהערט ביי תלמידי המגיד וואס האט מען געהערט ביי מגיד אין בית מדרש וואס האט מען געהערט ביי תלמידי בעל שם ס'איז געווען א א מורא'דיגע גילוי אלקות מ'האט געשפירט דעם אייבערשטן דאס קען מען נישט מסביר זיין זאגט ווייטער רבי יצחק ואף שבעיני אין רואין שום דבר איך האב נישט געזען ווייל ער האט זיך אויסגעפירט יעצט מקורב געווארן. אריינקומען אין בית מדרש. אך מתלמידיו רואים נוראות נפלאות. אז ווער ס'האט נאר געהערט בפועל השיחות הקדושות איז געווארן אזוי נתעורר צום אייבערשטן מיט אזא מין תשוקה כנה אז די הארץ האט אים אנגעפאנגען אזוי ברענען צום אייבערשטן און לערנען מאכן פון תורה תפילות והתבודדות כאשר ידוע ומפורסם זאת בעולם.

אנגעפאנגען הערן די שיעורים, אנגעפאנגען לערנען די שיחות, און שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, נאכדעם טרעף איך א חבר פון ישיבה, ער איז א ברסלב'ער, וואס זיין טאטע איז געווען פון די פארברענסטע מתנגדים אויף מוהרא"ש, פארברענסטע מתנגדים, ער לעבט שוין נישט, אוף, געפירט א מערכה, איך זאג אים, אה, וואס מאכסטו, ווייסט מען, צוויי ברסלב'ער טרעפן זיך, צוויי פרישע מקורבים, מען טרעפט זיך אויפן גאס, ס'ווערט אזוי לעכטיג, וואס מאכסטו, ברידער, און ער זאגט מיר עפעס א שיחה, און איך הייב אן זאגן עפעס א שיחה, און איך זאג אים, עם הארצישע שיחות, גראבע שיחות, איך קען נישט אויס צו זיין, וואס, דארף מען דאגה האט פאר ווארט אין חיי מוהר"ן, האט דער רבי געזאגט, יעדע שיחה וואס איך שמיעס קען מען זיין ערליך, נישט סתם א ערליך איד, זיכער צו פארהערן, דאס קומט פון שיק.

דער יצר הרע קומט צו א מענטש, און ער זאגט פאר דעם מענטש, דו ביסט גארנישט, און מען דארף דיך נישט, און דאס איז א מורא'דיג, דאס איז די טריק פונעם יצר הרע. דאס איז די גאנצע זאך, ער ווארפט אראפ א מענטש, און אים צו צוברעכן, און ווען ער ברענגט אים נאר דאס וואס ער וויל זאגן, און ער באלד קומט ער נאך מיט א ראיה, האט ער נאך א ראיה, א טיטשער א ראיה, א מלמד א ראיה, א מגיד שיעור א ראיה, א משגיח א ראיה, עפעס א גולם אין בית מדרש, א בפירוש'ע ראיה, טאקע אז,

פארוואס זאל ער דארפן א מנחה? ס'איז חשוב א מנחה, ער דארף זיין מנחה, מען דארף זיין מנחה, מען דארף נישט זיין מנחה, סייווי געזינדיגט, ביסט סייווי גארנישט ווערט. אלץ א שפיל פון דעם יצר הרע צו ברעכן א מענטש, צו ברעכן א מענטש, מוישעלע קום דא, דא א ליידיגע פלאץ פאר דיר. אלץ צו ברעכן א מענטש, ניין, מען דארף דיך נישט, מען דארף דיך נישט, אוועקשטופן פונעם אייבערשטן. איך הער עס ווייל ער איז שוין געווען די זכיה ער האט געענדיגט דרײַצן יאר ישיבה און מיט'ן אייבערשטנס הילף הייב מיר יעצט ווייטער נאך א יאר תשפ"ב אן די פערצנסטע יאר ישיבה פארדעם בין איך אויך געווען מיט בחורים איך האב נאך נישט געזען אזא זאך א בחור זאל נישט וועלן זיין גיט

אוודאי בין איך דערשראקן, איך בין סיי, דארף נישט דערשרעקן, דערשראקן בין איך סיי ווי, איך ווייס ס'קומט א יום הדין. ברענג מיך צום אייבערשטן אויף די ריכטיגע וועג, דער רבי זאגט, נאר ווער ס'קען זאגן אזא מוסר אזוי ווי משה רבינו, ער מעג מוסר'ן. נאר ווער ס'קען זאגן אזא מוסר ווי משה רבינו, משה רבינו איז ארויפגעקומען פון מתן תורה, פון הימל, און ער האט געזען ווי די אידן האבן עובר געווען אויף די ערגסטע זאך, די עגל, ס'געווען פלעצער וואס האט נישט ארויס געווארט, מ'האט נאר געטון די די חטא, עס מוז ער ביטער זיך געזאלט ארויסזאגן. און משה רבינו איז געקומען און געזאגט מוסר פאר די אידן, ווער ס'קען זאגן דעם נוסח א מוסר, ער מעג מוסר'ן, ווער נישט טאר נישט מוסר'ן. פארוואס דער רבי זאגט א משל א מענטש האט א האט א האט א כלי פון פון צואה ס'שטייט מיט די צייט ווערט עס פארהארטעט ס'שמעקט נישט קומט איינער מיט א שטעקן און האט עס וואס האסטו געטוהן דא וואס האסטו פארשמירט וואס האסטו געמאכט וואס גייט פאר דא פששש ס'איז געווען א פרישע גערוך אזא ריח מ'מוז צושטאפן די נאז ס'די זעלבע זאך א מענטש זאגט מוסר

ווי האט מען אזא רחמנות? די אייבישטער האט ענק עדיין חביבותיה גבן, די אייבישטער האט ענק נאך אלץ ליב, און ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך, הייבטס אן פון יעצט, אין ועתה אלא לשון תשובה, הייבטס אן יעצט, לאמיר זיך יעצט אומקערן צום אייב. דאס איז, דאס איז שיין גערעדט, דאס ברענגט צוריק, דאס ברענגט צוריק א מענטש צום אייבישטן. מוהרא"ש ברענגט פון אנשי שלומינו פון רבי נתן האבן זיי געהערט א התעוררות וואס קומט פון מוסר האלט נישט אן צו לאנג א התעוררות וואס קומט פון חיזוק האלט לאנג וואס הייסט חיזוק? זאג פאר א מענטש די ווייסט די קענסט יא די ביסט חושב די קענסט יא קוק נישט וואס איז געווען נעכטן קוק נישט וואס איז געווען אייערנעכטן קוק נישט וואס איז געווען אייער אייערנעכטן הייב אן יעצט גיי קום אין שול דאווענען

קום אין שול, דאווען שחרית מנחה מעריב ווי אזוי דו זעסט אויס. ס'איז פונקט פארקערט ווי די קנאות האט געזאגט, זיי זאגן אזא זאך אז די גמרא זאגט בפירוש אז א מענטש קומט צום בית מדרש און ער דאווענט מיט מנין, אפילו ער האט נישט אינזין, אפילו ס'איז ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו. והוא רחום יכפר עון, אזוי זאגן די הייליגע חכמים, א מענטש קומט אין שול, און ער דאווענט, ער האט נישט אינזין וואס ער דאווענט, אויב איז עס מיט א מנין, דער אייבערשטער איז נישט מואס תפילות רבים, און ס'גייט ארויף מיט אלע תפילות. און א מענטש דאווענט ביחיד, און זאל ער דארף עס פרובירן, און אויב ער פרובירט נישט זאל ער נישט דאווענען.

איך האב שוין לאנג נישט געזאגט. וואס האט עס צו טון און די משנה איז דאס אמאל געלערנט פאר אינגעלייט. גיי ווייטער. דא אזא זאך ביי די קליפות, עס וויל נישט א מענטש זאל ענדיגן א מסכת. ווען מען ענדיגט א מסכת באקומט מען אזא שטופ, אזא דרייוו צו גיין ווייטער. ענדיג עס נישט. דער סמך מם, אזוי איז עס פון צדיקים. סמך מם, איז דער נאמען סמך מם אלף למד. זאגט עס נישט ארויס, אלע וואס זאגן יעצט תיקונים, אין חודש אלול, תיקוני זוהר, סמך מם, זאגט מען, סמך מם, זאגט נישט ארויס. אנא שיינע זאגט מען. סמך מם, אלף למד איז די נאמען. שטייט פון צדיקים, סיום מסכת אין לעשות. ער וויל נישט זאלסט ענדיגן א מסכת. איך האלט שוין מיטן געלט, מיטן קדשים. יא, אבער איך הייב יעצט אן פון פריש. דאס גייט דיך נאכאמאל אראפווארפן. און נאכדעם גייסטו טראכטן, איך האב שוין אזוי אסאך מאל אנגעפאנגען, איך האב נאך גארנישט געענדיגט.

אבער אין עירפארט ווען מ'קען מאכן א שיינע א שיינע סיום מ'ענדיגט מסכת סוכה אדער ווער ס'וויל קען שוין ענדיגן אין דער היים בשעת ער געזעגט געזעגנט זיך מיטן ווייב א שיינע א שיינע סאפער א שיינע נאכטמאל מ'ענדיגט מסכת סוכה מ'הייבט אן מסכת ביצה און מ'גייט מסכת מסכת מסכת און ענדיגט שס ווי הייסט דער שס? מ'דארף משלים זיין זיי נישט משלים הייב היינט אן נעם יעצט א מסכת סוכה דף מם דף מם אלף וואו האלט מען איך האלט זיך אלץ א בלאט פאראויס איך בין צומישט דף מם איך הייב היינט אן מסכת סוכה וואס גייט זיין מארגן איך ווייס נישט וואס גייט זיין מארגן אבער איך ביי מיר האלט איך נישט קיין זאך אבער היינט האב איך געעפנט א גמרא היינט האב איך געעפנט א משנה היינט גיי איך דאווענען מעריב

אַ מענטש איז נישט שולדיק, כאַפּ דיך צו, אַ פֿײַנער, אַ פֿײַנער טעלעזיט! איך פֿאַר װאָס זענען זיי? עס איז דאָ חסידים װאָס זאָגן אַף זײערע רעבעס, אונדזער רבי איז אַ שׂרף, אַ ברענענדיגער מלאך. מען ברענגט אים אַרײַן אַ קוגל, גיט זיך אַ בײַ גיבן מיטן טלית, ס'װערט פֿאַרברענט, װײסט װי ס'איז? ס'איז נישט דאָ, אונדזער רבי איז אַ שׂרף! ס'איז אַ גערע אױסדרוק. אונדזער רבי איז אַ ברענענד, זאָגט ער, גיט זיך אַ דעק איבער. און ס'איז ביי די אראבער להבדיל, זיי האבן דאך זייערע טעג וואס זיי פאסטן א גאנצע וואך און זיי ביקן זיך, און בשעת מען ביקט זיך טראכט יעדער אז קיינער קוקט נישט. ס'איז דא פון די קעמערעס קען מען זען די גאנצע עולם גרייט זיך אן שטילערהייט צו עסן, דורכ'ן טאג קען מען נישט עסן. סאו ווען מען קניעט, אה בה בה בה בה בה, כאפט מען זיך אריין דארט יעדער איינער אין א ברען. אה, מען פאסט, מען האט געהאט א גאנצע וואך פאסט מען. איז אה. איינער גייט זאגן איך גיי נישט עסן קיין סאפער היינט ווייל איך ווייס נישט וואס גייט זיין מארגן איך גיי נישט לערנען דעם דף ווייל איך פאל סיי ווי ארויס איך לערן היינט דעם דף איך עפן א גמרא איך זאג היינט אויס א תורה איך גיי היינט דאווענען שחרית איך האב אנגעפאנגען די שיעור מיט דעם אז מ'האט מניעות צו גיין דאווענען אלע מניעות קען מען דורכברעכן דיין בעל הבית האט דיר געזאגט קוק אהער דו קענסט נישט גיין דאווענען דארפסטו געדענקען נישטא אזא זאך איך בין א איד איך דארף דאווענען שחרית מנחה מעריב און איך דארף גיין אין בית מדרש דאווענען מיט מנין

ווען דער דער רבי האלט דער באר ב ווען ווען מינו קאלס אויס דעם פארט קער און שיר המעלות עס קומט אויס קומט אויס קען מען זאגן קריאת שמע גענומען פאר ווי לאנג ער קען ענדיגן דעם טאפור דארפן גמרא קען איך אבער נישט לערנען מיטן דאווענען האט ער אויסגערעכנט בערך פאר דעם פאר קומט עס נאר ביז צופרי די ווייסט אז דער גייט יעצט גייט יעצט ציען דער דאווענען די גייסט נישט קענען נעמען די גייסט מאכן סאך מיט די די די שיינע אידן זיי מיינען דאס איז א

די הירארכי אין איך כאפ א רבע מיט די אייבערשטער נעמט עס ארויף. אונז פארן מיר יעצט צום הייליגן רעבן. מענטשן פרעגן וואס איז די גאנצע זאך פון אומאן, ווייל ווייל דו ביסט אנגעקומען אין אומאן מוזט, ווייל דו ביסט אין ברסלב מוזטו רעדן פון אומאן, אומאן, אומאן, אומאן. גיב מיך א ברעיק, הייסט עס, לאז מיך אפ, לאז אפ פון אומאן, אומאן, אומאן, וואס איז די זאך פון אומאן? ווער ס'וויל הערן א תירוץ, דער ווער ס'וויל וויסן די תירוץ.

דארט איז דא א גאנצע שטאט, ס'איז דא שטעט, שטעט אין אמעריקע, וואס איז פאר דאקטוירים, פאר א הארץ, פאר די לעבער. זעה דאך וויפיל אידישע קינדער קומען פון ארץ ישראל, און זיי זאגן פאר די משפחה, מ'דארף צוטיילן די משפחה, איך פאר אויפן זומער אויף באסטאן, זיי האבן זיך דארט באזעצן, אדער אין קליוולאנד, כ'ווייס נישט, א שטעטל. מ'האפט מ'וועט צוריקקומען בשלום.

וואס טוט א מענטש וואס האט א משפט, האט א קאורט? היינט איז שוין אפילו נישט דא אזא זאך ווי א קאורט פאר פאר אז מען זאל משפט'ן א מענטש אויף שטארבן, די וועלט ווערט אזוי ליבעראל, קענסט אויסהרג'ענען א גאנצע שטאט, מען וועט זאגן אז דו ביסט געווען א אונס, און מען דארף, און די לויער וועט זאגן אז אז עס איז נישט אזוי געווען, פלאי פלאים, הערסט מעשות מערדערס רוצחים, זעלטן זעלטן מען זאל הערן, אפשר אין אנדערע שטעט, הענגען א מענטש.

כ'וועל זאגן אביסל תיקוני זוהר, כ'וועל ענדיגן דעם רבינ'ס ספרים, אז מ'פירט זיך אנשי שלומינו כאטש אין חודש אלול, א גאנץ יאר אויך מ'לערנט דעם רבינ'ס ספרים, אלול, אלול, ס'וואשט אויס, ס'וואשט אויס א מענטש, אביסל ליקוטי מוהרן, בלעטער אין די הייליגע דפים, ליקוטי מוהרן, רבי נתן האט געזאגט אמאל אין אומאן, א גוף וואס לערנט ליקוטי מוהרן, די ווערים קומען נישט צו אזא גוף. ר' נתן, א גוף וואס לערנט דעם הייליגן ספר ליקוטי מוהרן, די ווערים קומען נישט צו אזא גוף. מוהרא"ש שרייבט אין אשר בנחל א גוף וואס לערנט משניות ווערים קומען נישט צו אזא גוף. מ'קען נישט צו לאנג שטיין ביים ציון. מען זעט אסאך מאל אזוי איבערגעשטרענגט דארט, מ'שטופט זיך, קודם מ'דארף זיך נישט שטופן, מ'דארף זיך נישט שטופן. ביז וואו דו קענסט גיין. ס'איז דא א געפיל א מענטש וויל יא גיין נענטער, איך וויל יא גיין נענטער, זיך שטופן נענטער, געבן א שטופ איינעם אדער א באקס איינעם, און טוט מיר א טובה לאזט מיך אפ, לאזט מיך אפ, מאכט מיך, לאזט מיך אפ, ס'איז מיר גענוג וואס איך האב, דאס דארף איך שוין אויך נישט. מען גייט צום ציון, מען נעמט מיך נישט אריין, מען מאכט נישט קיין פלאץ פאר מיך,

וואס איז אויף מיר נגזר געווארן אז איך דארף דא זיין? וואס קען איך נישט זיין ווי א פשוט איד? ער האט געוויינט, איך וויל זיין ווי א פשוט איד, שטייט אויף צופרי, ער קען קומען אין שול, קיינער קוקט אים נישט אן, קיינער לייגט אויף אים נישט, ער קען נעמען א תהלים און זאגן אביסל תהלים צופרי. איך בין אזוי מקנא דאס. איך קען עס נישט. האט זיך געבעטן ביי די רעביצין צופרי, זאל מען קיינעם נישט אריינלאזן, ער געדאווענט שפעט, נאר וועגן דעם סיבה, נאכן דאווענען הייבט ער אן מיט די כלל.

האסט דארט א שוה פרוטה, הייב נישט אן מאכן חשבונות מיט חכמות. געב א פרוטה פאר די ערשטע פושקע וואס דו זעסט. די פושקע וואס גייט זיך באלד אויסגיסן. די פושקע וואס גייט קיינמאל נישט אנקומען צו צדקה. די פושקע וואס זיי האבן אראפגעלייגט. דו פאלג דעם רבי'ן, געב צדקה. און דו ווילסט זיין א מחמיר, זאלסט געבן פון אנדערע טאש.

איך שטיי ביים ציון, איך האב שוין גענדיגט מיט איך האב שוין גענדיגט תיקון הכללי, איך בין מיך מתבודד יעצט, איך נעם א תהלים, כ'וועל זאגן תהלים כסדר, דער רבי זאגט זאג תהלים, כ'וועל זאגן תהלים, אבער די אלע בלבולים, יא יוצא געווען, נישט יוצא געווען, די אלע זאכן זענען עצבות פארייצעס, נארישקייטן, און די אלע וואס די האבן באשיקן זיך, אז מ'קען קויפן א שיינע זאך פאר די ווייב, זיך באדאנקען פאר די ווייב, און די אלע וואס שיקן נישט דארפן שוין יעצט אנהייבן רעדן שיין אין שטוב און און דארף מען דארף זיך אויפפירן אזוי ווי עס דארף צו זיין מען פירט זיך אויף אזוי ווי עס דארף צו זיין זאל וויסן אזוי א פרוי איז אנדערש ווי א מאן די גמרא זאגט נשים עם בפני עצמן ס'איז נישט דיין ווייב ס'איז די פרויען איז א אנדערע פאלק

קודם איך דער ווי קומט ער אריין אז וואלט ער אויס גאנץ אויפגעשטאנען קומט זיין שפעט האסט געגעסן עפעס האסט געמאכט א פריש וואס איז דאס דאס געט ער די פוינט נו וואס איז די וועלט קומט אויס זייער אסאך מאל אז אנגעלאדן דערהיים מ'פארשטייט זיך נישט ווייל די פרוי וויל פאר דעם שמועסן אמאל וואס איז שמועסן איך האב פארציילט אלע נייעס און פארציילט אז אמעריקע האט ארויסגענומען די טרופן פון אפגאניסטאן צו שוין

קען זיין די מענער האבן אויך מורא פון מייז? אפשר ס'איז מער מ'עקלט זיך פון דעם, אבער ביי א פרוי קען זיין ס'איז זייער שרעקעדיג. זי שרייט איך וויל נישט אהיים גיין, זי גייט אהיים צו מאמע, זי געזען א מייז. ער לאכט זיך אויס. אבער וואס טוסטו דיך אויסלאכן? פארוואס טוסטו נישט פרובירן? פארוואס טוסטו נישט פרובירן? אריינצוגיין אין איר קאפ, צו פארשטיין, אבער נישט, ביי איר איז דאס סכנת נפשות, ביי איר איז דאס די ערגסטע זאך, לאמיר איך, לאמיר איך איר ווייזן געפיל. נעם נאך א, נאך א דוגמא. ווי לאנג נעמט פאר א מאן צו גיין צו א, ארויסגיין? גייט ארויסגיין עסן האט. ווי לאנג נעמט זיך צו ווערן גרייט? גרייט.

יא סאך, אין א ברית פון א אייניקל, ער כאפט אן א שטריימל, איך עס אויף די שטריימל, זאגט ער, ווי קומט זיך אויס מיט אים? ער קומט זיך נישט אויס מיט זיין ווייב, ס'גייט דאך קולות וברקים פֿיר און צוואַנציק שעה, ווי קומט זיך נישט אויס מיט אים? זאג איך אים שוין שוש, כ'האב דעמאלטס געזען אין בית המדרש איז ער, הערט מען נעמט אים אויף אין א ישיבה, און ער איז די חשוב'סטע ראש ישיבה, און ער פארשטייט צו בחורים, פארשטייט צו בחורים.

אויף תשובה טון, ווען ס'קומט יעצט די הייליגע טעג, ס'קומט ראש השנה, און אפילו בעט נישט טיף. נישט קיין תירוץ, וואס איז, וואס איז די תירוץ? ס'איז דאך א שווערע פרוי, וואס איז די תירוץ? זיי א זאך, בעט דעם אייבערשטער, רבונו של עולם, איך טו תשובה. רבונו של עולם, איך טו תשובה, איך גיי זיין וואויל. איך גיי היטן מיינע אויגן. העלף איך קום אהיים, ס'זאל זיין אביסל ליבשאפט אינדערהיים, ס'זאל זיין אביסל שלום אינדערהיים. האסט מורא צו זאגן אינדערהיים א גוט ווארט?

אין דאס גיין צו ווייס א מעגליכע קויען אין דאס זאגן וואו מארט ווייל די גאבטי איון דאס טראש וואס וויל איך זאגן איך בין נישט קיין קופי טויב איך גיי מיין פעלד איך האב פרוכט שקויען חיידישטע שקויען חיידישטע יעצט אין איך אהיים גיין עסן מיר אלע פרוכט קען מאכן ביזנס די ערשטע זאך איך דאנק די חיידישטע דער אייבערשטער האט געהאלפן מ'האט חתונה געהאט. דאנקען דעם אייבערשטן יעדן טאג אויף דעם. און עס און עס האלט זיך חשוב, נישט נישט מזלזל זיין די מתנה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן. פארפאלן, אונז זעמיר ברסלב'ע חסידים, אונז קומען צום רבין, מען מוז פאלגן די רבי. פארפאלן, קענסט גארנישט טון. דאס איז די נקודה דא אין היכל הקודש.

אזוי פירט זיך אויף, אזוי פירט זיך אויף ערליכע איד. דארף שיין רעדן אינדערהיים. ס'איז אבער זאך צו א שווער און שוויגער. קומט אויף שבת, איז ווען צו שווער די שווער זאגט, זאג אים שכח, הער דעם שוויגער זאגט זאג שכח.

האט נישט קיין געפיל. סאו ווער איז דער פראבלעם? וואו איז דער פראבלעם? גיי און זאג הייליגע באשעפער, איך דארף תשובה טון, עפעס טויג נישט פון מיר. אייבערשטער העלפן זוכה זיין אנקומען מיט דעם גרויס איך נאר אויפ'ן פליגער, גיט אכטונג. באלד וועסטו זאגן אויף איך קען האלטן א שיינע אינטערוויו אויף קול מבשר א אנטיסעמיט האט מיך אראפגעטראגן פון פליגער, אבער דו וועסט נישט זיין אין אומאן. טו אן א מאסק, און פאלג ווי א טאטעלע.

קאמערשל מאסק? איך וויל האבן די מאסק. אה, אבי איך קום צום רבין אויף ראש השנה. איך וועל אלעס טון צו קומען צום רבין אויף ראש השנה. און ווער ס'קען מיטנעמען מיט זיך א קליינע פעקעלע קונטרסים, זאל קומען דא צו מיר דא אין אפיס, איך וועל אים עס געבן, איך וועל אויפשרייבן די נאמען, ווייל איך וויל נישט סתם מען זאל נעמען און עס לאזן אינדערהיים און נאכדעם צוריקברענגען דא. איך צאל פאר דעם געלט, און איך דארף עס אהינטראגן, איך דארף עס דארט פארקויפן פאר די מפיצים, און.

אזוי איז די מנהג אין ברסלב ווען מ'זאגט ביינאכט ערשטע נאכט זאגט מען שוין איינס אזייגער די סליחות אם ירצה השם קומען זאגן סליחות